ליל שישי פרשת וירא, מען הייבט אן קאפיטל י ח פסוק כ ז, ויען אברהם, אברהם האט געענטפערט, ויאמר און ער האט געזאגט, נאכדעם וואס ער האט שוין אויסגעפועלט ביים באשעפער אז אויב ס'וועט זיין פופציג צדיקים ערגעץ ווי אין איינע פון די פינף שטעט אדער אין אלע פינף שטעט אינאיינעם וועט דער אייבערשטער פארצייען פאר דעם גאנצן פלאץ, זאגט ער הנה נא הואלתי לדבר אל ה', איך האב יעצט אנגעהויבן שוין צו רעדן צום אייבערשטן, ואנכי עפר ואפר, איך בין באמת ביי מיר ווי זאמד און ווי אש, זאגן די ראשונים, ער האט געמיינט צו זאגן איך ווייס איך בין עס נישט ווערט, איך בין ממש גארנישט ווערט, אבער איך וויל דאך מתפלל זיין, ער האט זיך מוסר נפש געווען, ווי ס'שטייט אין צרור המור, אז באמת האט אברהם געוואוסט ביי זיך אז ס'איז נישט דא קיין ריכטיגע צדיק אין די גאנצע געגנט פון סדום ועמורה, ער האט אבער פרובירט, און דאס לערנט אונז א לימוד אויף מנהיגי ישראל בפרט, אז זיי דארפן זיך מוסר נפש זיין און איינרייסן פאר כלל ישראל, זאגט רשי, ואנכי עפר ואפר, וכבר הייתי ראוי להיות עפר על ידי המלכים, איך וואלט שוין ווען געדארפט זיין זאמד דורך די קעניגן, די פיר גרויסע מעכטיגע קעניגן מיט וועמען ער האט מלחמה געהאלטן, ווי מען האט געלערנט אין פרשת לך לך, ואפר, אש וואלט איך שוין געדארפט זיין על ידי נמרוד וואס האט מיך אריינגעווארפן אין קאלעך אויוון, לולי רחמיך אשר עמדו לי, ווען נישט דיין גרויסע רחמנות וואס זענען מיר בייגעשטאנען, מיינט ער מיט דעם צו זאגן אז דאס אז דער אייבערשטער האט ארויסגעוויזן פאר אים אזויפיל רחמנות, דאס געבט אים די קוראזש און די שטארקייט זיך אראפצושטעלן מתפלל זיין נאך ווייטער, פסוק כ ח, אולי יחסרון חמשים הצדיקים חמשה, אויב אפשר וועט פעלן פון די פופציג צדיקים וואס אונז האמיר גערעדט, פינף, התשחית בחמשה את כל העיר, וועסטו וועגן די פינף וואס פעלן פארדארבן דעם גאנצן שטאט? האט ער געבעטן אז דער אייבערשטער זאל זיך מצרף זיין און משלים זיין די מנין פאר יעדן שטאט, ס'איז נאר דא נײַן פאר פינף שטעט, ס'איז נאר דא פינף און פֿערציק, זאל דער אייבערשטער מצרף זיין און משלים זיין, ויאמר האט דער אייבערשטער געזאגט לא אשחית, כ'וועל נישט פארדארבן אם אמצא שם, ארבעים וחמשה, אויב איך וועל טרעפן דארטן פינף און פֿערציק. זאגט רשי, התשחית בחמשה, והלא הן ט' לכל כרך, ס'קומט דאך אויס נײַן פאר יעדן געגנט, ואתה צדיקו של עולם תצטרף עמם, דו באשעפער, דו וועסט זיך צאמרעכענען מיט זיי. פסוק כ ט ויוסף עוד לדבר אליו, אברהם האט נאך פארמערט צו רעדן צום אייבערשטן, ויאמר, אולי ימצאון שם ארבעים, וואס וועט זיין טאמער עס וועלן געפונען ווערן דארטן פֿערציק צדיקים? וועסטו ראטעווען כאטשיג פיר שטעט? ויאמר האט דער אייבערשטער געזאגט לא אעשה בעבור הארבעים, אז עס וועט זיין פֿערציק צדיקים, וועל איך גארנישט טון, קיין שטראפן פאר זיי. זאגט רשי, אולי ימצאון שם ארבעים, וימלטו וועלן געראטעוועט ווערן ד' כרכים, וכן ל', וואס ער האט שפעטער געבעטן, יצילו ג' מהם, וועלן ראטעווען כאטשיג דריי שטעט, או כ', יצילו ב' מהם, צוואנציג מענטשן צדיקים אז עס איז דא, וועט עס ראטעווען צוויי פון די שטעט, או י', יצילו אחד מהם, אז עס וועט זיין צען צדיקים וועט עס כאטשיג ראטעווען איין שטאט. און די רמבן שטעלט זיך, אויב ער האט שוין באקומען א ענטפער פונעם אייבערשטן אז צען צדיקים פער שטאט ראטעווען א גאנצע שטאט, און דערפאר וועלן פופציג צדיקים ראטעווען אלע פינף שטעט, וואס דארף ער עקסטער מתפלל זיין אויף פערציג, דרייסיג, צוואנציג, צען? און ער זאגט נאך די אלע אויסדרוקן, הנה נא הואלתי לדבר, אל נא יחר לה', ס'איז גארנישט קיין גרעסערע און שווערערע בקשה ווי פריער. צען צדיקים פאר א שטאט, האט דאך דער אייבערשטער שוין קלאר געשטעלט אז דאס איז גענוג צו ראטעווען די גאנצע שטאט. זאגט די רמבן אז רשי האט געהאלטן אינו דומה מועטין העושים את המצוה למרובים העושים את המצוה, ווען ס'איז דא פופציג צדיקים האט עס אסאך א גרעסערע כח ווי פערציג, דרייסיג און אזוי ווייטער, איז ווי ווייניגער צדיקים ס'געפונען זיך, דארף מען אלץ מער און מער מתפלל זיין אז זייער זכות זאל גענוג זיין צו ראטעווען דעם גאנצן שטאט. די רמבן פאר זיך לערנט אבער אנדערש פשט אין די פסוקים, און ער האלט אז די גאנצע צייט האט אברהם פרובירט צו ראטעווען אלע פינף שטעט, אנגעהויבן האט ער מיט פופציג מענטשן צדיקים, וואס דעמאלטס קומט אויס פאר יעדע פון די פינף שטעט צען, וואס דאס איז א גאנצע עדה, א געמיינדע, וואס דאס איז גענוג צו ראטעווען אויף די גאנצע געמיינדע פון די רשעים, און ווען ער האט געזען אז דאס איז גענוג, האט ער פרובירט צו גיין ווייניגער און ווייניגער און זען ווי ס'שטעלט זיך אפ, אפשר וועט דער אייבערשטער מסכים זיין אפילו ס'איז נישט דא קיין פופציג צדיקים. פסוק ל. ויאמר האט אברהם ווייטער געזאגט אל נא יחר לה'. ס'זאל ביטע נישט פארדריסן פארן אייבערשטן ואדברה און איך וועל ווייטער רעדן. אולי ימצאון שם שלושים, אפשר וועלן געפונען ווערן דארט דרייסיג צדיקים, צו וועלן אויך געראטעוועט ווערן כאטשיג דריי שטעט לויט ווי רשי לערנט, ויאמר האט ער געזאגט לא אעשה אם אמצא שם שלושים, אויב איך וועל געפונען דארט דרייסיג צדיקים וועל איך נישט טוהן, איך וועל נישט פארדארבן, פסוק ל א, ויאמר האט אברהם געזאגט הנה נא הואלתי לדבר אל השם, ווי רשי טייטשט דא מיינט נישט איך האב אנגעהויבן, ער האט שוין לאנג צוריק אנגעהויבן, נאר איך האב געוואלט ווייטער רעדן צום אייבערשטן, אולי ימצאון שם עשרים, אפשר וועלן געפונען ווערן נאר צוואנציג צדיקים דארט, ויאמר האט דער אייבערשטער געזאגט לא אשחית בעבור העשרים, איך וועל נישט פארדארבן צוליב די צוואנציג, זאגט רשי הואלתי, רציתי, איך האב געוואלט. כמו ויואל משה, משה רבינו האט געוואלט בלייבן וואוינען ביי יתרו, פסוק ל ב, ויאמר האט ער ווייטער געזאגט אברהם אל נא יחר לה' ס'זאל נישט פארדריסן פארן אייבערשטן ואדברה און איך וועל רעדן אך הפעם, נאך דאס איינע מאל, אולי ימצאון שם עשרה, טאמער וועלן געפונען ווערן דארט צען, צו וועסטו ראטעווען כאטשיג איין שטאט, ויאמר האט דער אייבערשטער געזאגט לא אשחית בעבור העשרה, אז ס'וועט זיין צען צדיקים וועל איך נישט פארדארבן, זאגט רשי אולי ימצאון שם עשרה, על הפחות לא ביקש, אויף ווייניגער ווי צען האט אברהם שוין נישט מתפלל געווען, אמר ער האט געזאגט דור המבול היו ח' ביי די מבול איז געווען אכט צדיקים נח ובניו נח מיט זיינע דריי זין און נשיהם און זייערע פרויען קומט אויס אכט ולא הצילו על דורם און זיי האבן נישט געראטעוועט אויף זייער דור נאר אויף זיך אליין און דא האט ער געוואלט אז די צדיקים זאלן קענען ראטעווען אויכעט די רשעים פון זייער דור איי אויף נײַן וואלט ער געדארפט מתפלל זיין דארט ביי די דור המבול איז נאר געווען אכט אפשר וואלט ער געדארפט פרובירן נײַן ועל ט' על ידי צירוף כבר ביקש ולא מצא ווען ער האט געבעטן אויף פֿינף און פֿערציק האט ער דאך געמיינט מיט דעם אז דער אייבערשטער זאל זיך מצרף זיין צו יעדן שטאט און ס'זאל זיין א מנין איז אויף ניין, בצירוף פונעם אייבערשטן, האט ער שוין פרובירט און ער האט נישט געפונען, ווייל דער אייבערשטער איז ווייטער געגאנגען מיט די גזירה זעט מען דאך אז ניין צדיקים איז אויך נישט געווען צום געפונען אין קיין איינע פון די שטעט, דער דעת זקנים שמועסט אויס אז מען זעט דא אין די פסוקים א שינוי הלשון, ווען ער האט גערעדט פון פֿופֿציק איז געשטאנען אין פסוק כ ו ונשאתי לכל המקום בעבורם דער אייבערשטער האט געזאגט אז ער גייט פארגעבן פאר די גאנצע פלאץ וועגן די פֿופֿציק צדיקים, שפעטער אין פסוק כ ח ווען מען רעדט פון די פֿינף און פֿערציק צדיקים האט דער אייבערשטער געזאגט לא אשחית כ'וועל נישט פארדארבן וואס דאס קען מיינען פארדארבן נישט אבער יסורים, פארשידענע עונשים וועלן זיי יא באקומען. אין פסוק כ ט' ווען מען רעדט פון פֿערציק, שטייט לא אעשה, און די זעלבע זאך אין פסוק ל', ווען מען רעדט פון דרייסיג מענטשן, זאגט דער אייבערשטער לא אעשה, איך וועל גארנישט טון, קיין שום שטראף. ווידער אין פסוק ל' א' ול' ב', ווען מען רעדט פון צוואנציג און צען, שטייט ווידעראמאל לא אשחית. זאגט דער דעת זקנים אז די פשט איז, אז ווילאנג ס'איז דא א מנין פאר יעדע שטאט, ס'איז דא פופציג צדיקים אלעס אינאיינעם, ראטעוועט מען זיי אינגאנצן, מען פארגעבט אויף די עבירות פון אלע רשעים, און מען געבט נישט קיין שום פורעניות אויף די איבעריגע. ווען ס'איז דא נאר נײַן פאר א שטאט, ס'איז דא פֿינף און פֿערציק צדיקים און דער אייבערשטער דארף זיך מצרף זיין, דאס איז נישט קיין ריכטיגע מנין, און פאר דעם שטייט נאר, לא אשחית, אבער א פורעניות וועט יא זיין, ווי די משך חכמה זאגט אז ס'דא אזא זאך ווי א דין, און ס'דא אזא זאך ווי א חשבון, ווען מ'באשטראפט איינעם אויף אן עבירה, באשטראפט מען אים מער, אויב אין די צייט וואלט ער געקענט טון א מצוה, איז דארט ווי ס'וואלט געווען ניין צדיקים אין יעדע שטאט, און מ'האט געווארט אויף א צענטן משלים צו זיין די מנין, וואס דער לעצטער, דער צענטער איז נוטל שכר כנגד כולם, ליגט א שטארקע שולד אויף יעדן פון די רשעים פון יענעם שטאט, פארוואס ביסטו נישט געווען דער צענטער משלים צו זיין די מנין, איז אויף דעם חשבון ווערן זיי שטארק באשטראפט, שפעטער ווען מ'האט גערעדט פון פערציג און דרייסיג, און מ'האט געוואלט ס'זאל געראטעוועט ווערן פיר אדער דריי פון די פינף שטעט, האט דער אייבערשטער געזאגט לא אעשה איך וועל גארנישט שטראפן, וויבאלד רוב פון די שטעט האבן זייערע צען צדיקים, דריי אדער פיר פון די פינף שטעט איז גענוג צו ראטעווען די איבעריגע שטעט פון א פורעניות, אדער כאטשיג יענע שטאט, שפעטער ביי צוואנציג און ביי צען קומט דאך אויס אז נאר א מיעוט פון די פינף שטעט האבן א מנין פון צדיקים, דעמאלטס איז שוין נישט גענוג די זכות פון די צדיקים. אז ס'זאל אינגאנצן ראטעווען, און דערפאר האט דער אייבערשטער געזאגט לא אשחית, איך וועל נישט פארדארבן, אבער ס'וועט יא זיין געוויסע פורעניות'ן, דער תרגום יונתן שמועסט אויס, אביסל ענדליך צו די מהלך פונעם רמב"ם, אז ווען אברהם אבינו האט מתפלל געווען, אויב ס'איז דא פערציג, דרייסיג און אזוי ווייטער, האט ער נישט געמיינט צו זאגן אז נאר פיר אדער דריי אדער צוויי אדער איין שטאט וועלן געראטעוועט ווערן, נאר די שטעט וואו ס'איז דא די צדיקים וועלן געראטעוועט ווערן אין זכות פון די צדיקים. און די איבעריגע זאל דער אייבערשטער זיך מרחם זיין פון זיך אליין, אזוי שטייט אויך אין אור החיים הקדוש, אז ווען מען האט געבעטן אויף פערציג שטייט ויוסף עוד לדבר אליו וואס האט געמיינט צוצולייגן אז דא וויל ער אויך מצרף זיין דעם אייבערשטן אז די פיפטע שטאט זאל דער אייבערשטער ראטעווען, און תרגום יונתן זאגט נאך די פיפטע שטאט איז צוער וואס צוער שטייט שפעטער אז דאס איז שפעטער געבויט געווארן עס האט געהאט ווייניגער עבירות ממילא דאס זאל דער אייבערשטער נעמען אויף זיך און נישט חרוב מאכן אפילו אויב ס'איז נישט דא קיין צען צדיקים דארט. און שפעטער האט מען גערעדט פון דרייסיג, זאגט דער תרגום יונתן, וועלן צבוים מיט צוער זיין די צוויי שטעט וואס דער אייבערשטער וועט נעמען אויף זיך. מיט דעם איז שוין פארענטפערט אויך די קשיא פונעם רמב"ן, ווייל יעדע מאל ווען ער האט מתפלל געווען האט ער געבעטן אויף מער און מער אז דער אייבערשטער זאל נעמען אויף זיך און אויף זיין רחמנות נאך און נאך שטעט, אנדערש ווי פריער וואס איז געוועזן צען צדיקים פאר יעדע שטאט. פסוק לג, וילך ה', דער אייבערשטער איז אוועקגעגאנגען כאשר כלה לדבר אל אברהם, ווען ער האט געענדיגט רעדן צו אברהם אבינו, ואברהם שב למקומו, אברהם האט זיך צוריק געקערט פון דער פלאץ וואו ער איז געגאנגען ביז אהין באגלייטן די מלאכים, צו זיין פלאץ וואו ער האט געוואוינט, וואו זיין געצעלט איז געווען, זאגט רש"י וילך ה', כיוון שנשתתק הסניגור הלך לו הדיין, דאס קומט אונז לערנען אז דער אייבערשטער האט געוואלט הערן לימודי זכות אויף די מענטשן פון סדום, ער האט נישט געוואלט איבערדרייען די שטעט, אבער ווען אברהם איז שטיל געבליבן, איז דער אייבערשטער אוועק געגאנגען, און גוזר געווען די גזירה, ואברהם שב למקומו, נסתלק הדיין אז דער דיין איז אוועק געגאנגען, נסתלק הסניגור, איז דער וואס האט געלערנט זכותים אויף זיי אויך אוועק געגאנגען, והקטיגור מקטרג, שטייט זיך דער קטיגור איז מקטרג, אז מען דארף נקמה נעמען פון די מענטשן פון סדום, לפיכך ויבאו שני המלאכים סדומה, ווי עס שטייט אין די קומענדיגע פסוק, זיי זענען הינגעגאנגען להשחית, צו פארדארבן. קאפיטל י"ט, פסוק א', ויבאו שני המלאכים סדומה בערב, די צוויי מלאכים זענען אנגעקומען קיין סדום ביינאכט, ולוט ישב בשער סדום, בפשטות מיינט עס אז לוט האט געוואוינט ביים טויער פון סדום, ווי די חזקוני שרייבט, אז ער איז נישט געווען ממש אין די שטאט, ער האט זיך נישט אויסגעמישט מיט זיי ממש, ער האט געוואוינט ביי די זייט ביים טויער. וירא לוט, לוט האט געזען די מלאכים, ויקם לקראתם האט ער זיך אויפגעהויבן אקעגן זיי, זאגט דער רבינו בחיי, ביי אברהם שטייט וירץ לקראתם, ווייל עס איז געווען ליכטיג, כחום היום, האט ער זיי געקענט זען פון דערווייטנס, אבער ביי לוט איז געווען שוין בערב, שוין געווען טונקל, האט ער זיי באמערקט ווען זיי זענען שוין געשטאנען ממש ביי אים, האט ער זיך נאר געקענט אויפהייבן אקעגן זיי, וישתחו און ער האט זיך געבוקט, אפים מיטן פנים ארצה צו דער ערד, ער האט געזען, הכרת פניהם ענתה בם, אז דאס איז נישט קיין פשוטע מענטשן, זאגט רש"י שני המלאכים, אחד להשחית את סדום, איין איז דער מלאך גבריאל געגאנגען פארדארבן סדום, ואחד להציל את לוט, און איין איז דער מלאך רפאל געגאנגען ראטעווען לוט, והוא אותו שבא לרפאות את אברהם, דאס איז דער זעלבער מלאך וואס איז געגאנגען פאר דעם און געהיילט אברהם, והשלישי און דער דריטער מלאך שבא לבשר את שרה וואס איז געקומען אנזאגן פאר שרה אז זי וועט האבן א קינד, כיון שעשה שליחותו נסתלק לו, ווי נאר ער האט געענדיגט זיין שליחות איז ער אוועק געגאנגען. המלאכים שטעלט זיך רשי להלן קראם אנשים, אויבן האט מען זיי גערופן מענטשן, נאר כשהיתה שכינה עמהם ווען די שכינה איז געווען מיט זיי אזוי ווי ביי אברהם וואס דארט איז געוועזן א התגלות השכינה, וירא אליו השם קראם אנשים, אקעגן די שכינה ווערן זיי גערופן מענטשן. דבר אחר, א צווייטע פשט אצל אברהם ווען זיי זענען געווען ביי אברהם שכוחו גדול וואס ער האט געהאט א גרויסן כח והיו המלאכים תדירין אצלו כאנשים זיי פלעגן זיך דרייען דארטן שטענדיג אזוי ווי מענטשן זענען געווען היימיש דארט קראם אנשים פאר דעם רופט ער זיי אן מענטשן ואצל לוט וואס ער איז נישט געווען געוואוינט צו קיין מלאכים קראם מלאכים רופט ער זיי אן מיט זייער נאמען מלאכים בערב שטעלט זיך רשי וכי כל כך שהו המלאכים מחברון לסדום פארוואס האבן זיי זיך אזוי לאנג פארזוימט גייענדיג פון חברון ביז סדום זיי זענען געווען ביי אברהם אבינו כחום היום וואס דאס איז פונקט אינמיטן טאג ווי לאנג האט שוין געדויערט דארט די סעודה מיט די בשורה גלייך נאכדעם האבן זיי זיך ארויסגעלאזט קיין סדום און אנגעקומען הערשט ביינאכט ס'דויערט דאך נישט אזוי לאנג. אלא נאר מלאכי רחמים היו זיי זענען געווען מלאכים פון רחמנות וממתינים זיי האבן געווארט שמא יוכל אברהם ללמד עליהם סניגוריא זיי האבן אויך נישט געוואלט אויספירן דעם שטראף זיי האבן געהאפט אז אברהם וועט מצליח זיין מיט זיין סניגורות וועט ער קענען אפשרייען די גזירה ולוט יושב בשער סדום ישב כתיב אן א ו' וואס דאס מיינט א פעלערדיגע זיצן ס'איז נישט געווען קיין אלטגעזעצענע זאך אז ער זאל זיין בשער סדום ווייל אותו היום מינוהו שופט עליהם רשי לערנט אז שער סדום מיינט ער איז געזיצן ביי די געריכט וואס דאס פלעגט געווענליך זיין ביים טויער פון שטאט, און דער ישב וואס עס שטייט חסר מיינט אז מען האט אים יענעם טאג אויפגענומען, און דאס קומט אונז לערנען די שלעכטקייט פון די מענטשן פון סדום, אז אפילו זיי האבן אויפגענומען אליינס דעם לוט פאר א שופט, האבן זיי שפעטער אים געוואלט טוען פארשידענע מעשים מכוערים, ווי ס'שטייט אין די פסוקים, און זיי האבן זיך נישט גערעכנט מיט אים. וירא לוט זאגט רשי, מבית אברהם למד לחזר על האורחים, אפילו ער איז נישט געווען דער גרויסער צדיק, אבער דאס איז געוועזן א געוואוינהייט ביי אים, ער האט זיך אויסגעלערנט פון אברהם אין שטוב אז מען דארף נאכגיין אריינברענגען געסט, פסוק ב' ויאמר האט לוט געזאגט פאר די מלאכים. הנה נא אדוני, סורו נא, קערטס ענק אפ אל בית עבדכם, צו דער הויז פון ענקער קנעכט, גייטס אריין צו מיר אין שטוב דורך א אומוועג, ולינו און נעכטיגטס איבער ורחצו רגליכם, און וואשט ענק ענקערע פיס, והשכמתם, ווען עטס וועטס אויפשטיין אינדערפרי והלכתם לדרככם, זאגט דער רמבן צוויי פשטים, אדער זאלט עטס אוועקגיין צו ענקער וועג, ווייל איך ווייס אז די שלעכטע מענטשן פון דער שטאט וועלן ענק וועלן טון פארשידענע זאכן, און ס'איז בעסער אז עטס דרייט ענק נישט דא. אדער ער האט געזען אז זיי יאגן זיך, זיי זענען נאר דא אריינגעפאלן, זיי זענען אבער אונטערוועגנס אנצוקומען צו א ציל, האט ער געזאגט, נעכטיגטס איבער איין נאכט נאכדעם זענט עטס פריי, עטס קענטס גיין ווי עטס ווילט. ויאמרו האבן די מלאכים געזאגט לא ניין, כי נאר ברחוב נלין, אינעם גאס וועלן מיר נעכטיגן. זאגט די רמבן, זיי האבן געוואלט אים אויספרובירן, זיי האבן געוואלט אים געבן מער א זכות ער זאל זיך בעטן ביי זיי, און אזוי איז טאקע געווען. זאגט רשי, הנה נא אדוני, הנה נא אתם אדונים לי, עטס זענטס הערן צו מיר. און איך װער אונטערטעניק צו ענק, ענק אַרױסצוהעלפֿן און אַרײַנברענגען צו מיר אין שטוב, אחר שעברתם עלי װיבאַלד עטס זענט זיך דורכגעגאַנגען אױף מיר, דבר אחר נאָך אַ פּשט? הנה נא צריכים אַתּם לתת לב על הרשעים הללו עטס דאַרפֿט צולײגן האַרץ אױף די רשעים שלא יכירו בכם, מען זאָל נישט דערקענען אױף ענק אַז עטס זענט געסט, וזוהי עצה נכונה, דאָס איז אַ גוטע עצה װאָס איך געב ענק סורו נא, עקמו את הדרך לביתי, פֿאַרקרימט דעם װעג צו מײַן הױז דרך עקלתון אַ פֿאַרדרײטע װעג, שלא יכירו מ'זאל נישט דערקענען שאתם נכנסים שם אז עטס גייטס דארט אריין, לכך נאמר סורו, אזוי שטייט אין בראשית רבה, דעת זקנים זאגט אז פארוואס האט ער נישט מורא געהאט זיי אריין צו רופן אין שטוב, טאקע ווייל ער האט געוואוינט בשער סדום, ס'איז געווען עפעס אזא ווינקל, און ס'איז נישט געווען אזוי מערקבאר ווי זיי קומען צו אים, און זיי שארן זיך אריין צו אים אהיים. זאגט רשי ולינו ורחצו רגליכם, וכי דרכן של בני אדם ללון תחילה ואחר כך לרחוץ, מ'קען עפעס איבערנעכטיגן ביי יענעם מיט שמוציגע פיס, ועוד שהרי אברהם אמר להם תחילה רחצו רגליכם, אברהם האט דאך זיי געזאגט קודם זיך וואשן די פיס, און פארוואס האט לוט משנה געווען, ער האט זיך דאך אויסגעלערנט הכנסת אורחים פון אברהם וואלט ער געדארפט טון אזוי ווי אים. אלא נאר כך אמר לוט, אם כשיבואו אנשי סדום ויראו שכבר רחצו רגליהם, אויב ווען די מענטשן פון סדום וועלן קומען און זעהן אז זיי האבן שוין געוואשן די פיס, יעלילו עלי, וועלן זיי מאכן א בלבול אויף מיר ויאמרו און זאגן כבר עברו שני ימים או שלושה שבאו לביתך, זיי זענען שוין דא ביי דיר צוויי דריי טעג ולא הודעתנו און האסט אונז גארנישט איינגעמאלדן אז דו האסט געסט, אקעגן די געזעץ, לפיכך אמר מוטב שיתעכבו כאן, ס'איז בעסער זיי זאלן זיך דא אויפהאלטן באבק רגליהם מיט די שטויב פון זייערע פיס, שיהיו נראים כמו שבאו עכשיו, ס'זאל אויסזעהן אז זיי זענען יעצט אנגעקומען, לפיכך אמר לינו תחילה ואחר כך רחצו, פאר דעם האט ער געזאגט זיי זאלן קודם איבערנעכטיגן און נאכדעם זיך וואשן. הגם אויבן האט רש"י געזאגט אז לוט איז נישט געווען אזוי ערליך ווי אברהם, און פאר דעם האט ער זיי נישט געהייסן גלייך זיך אפוואשן די שטויב פון די פיס, ווייל ער האט נישט אזוי מקפיד געווען, אפשר בוקן זיי זיך צו די שטויב פון זייערע פיס אזוי ווי אברהם האט מקפיד געווען, אבער דא ברענגט ער א צווייטן פשט פון מדרש אז דאס איז געוועזן לטובתם און לטובתו אז מען זאל נישט זאגן אז זיי זענען שוין דא א לענגערע צייט. ויאמרו לא, פארוואס האבן זיי אים אפגעזאגט? ולאברהם אמרו כן תעשה, פאר אברהם האבן זיי גלייך געזאגט, אז ער זאל טאקע אזוי צוגרייטן א סעודה ווי ער זאגט, מכאן פון דא זעהן מיר שמסרבין לקטן, פאר א קליינעם מענטש, נישט אזא חשוב'ן מענטש, פאסט יא אז מען זאל אים אפזאגן אביסל, ואין מסרבין לגדול, פאר א חשוב'ן מענטש זאגט מען נישט אפ. כי ברחוב נלין הרי כי משמש בלשון אלא, די כי מיינט נאר, שאמרו לא נסור אל ביתך אונז וועלן זיך נישט קערן צו דיין שטוב אלא ברחובה של עיר נלין, אונז וועלן נעכטיגן אינמיטן די גאס, אזוי ווי די סדר פלעגט זיין, מיט אנדערע געסט וואס זענען אריינגעפאלן אין איינע פון די שלעכטע שטעט וואס האבן נישט אריינגעלאזט מענטשן אין שטוב. פסוק ג', ויפצר בם מאוד. לוט האט זיי זייער געמוטשעט און איבערגערעדט מיט ווערטער, ויסורו אליו, און זיי האבן זיך געלאזט איבעררעדן, זיי האבן זיך טאקע געקערט צו זיין הויז, ויבואו אל ביתו זיי זענען אריינגעקומען אין זיין הויז, ויעש להם משתה, ער האט זיי געמאכט א סעודה, ס'א פנים משתה מיינט א טרינק סעודה, לוט האט ליב געהאט צו טרינקען וויין ווי ס'שטייט שפעטער אין די פרשה, מילא האט ער געמאכט פאר זיי א סעודה פון וויין, ומצות אפה, ס'איז געווען פסח האט ער געבאקן מצות, דער אור החיים הקדוש זאגט ער האט זיי אליין געבאקן ס'איז געווען שמורה מצות, ויאכלו, און די מלאכים האבן דאס געגעסן, פון די משתה. האבן זיי נישט געוואלט עסן, זיי האבן נישט געוואוסט וועלכע שחיטה ער נעמט, זיי האבן זיך נישט געוואלט פארלאזן אויף זיין שחיטה, זאגט דער אור החיים הקדוש, נאר פון אברהם אבינו'ס בקר האבן זיי געגעסן, אבער זיינע מצות וואס דאס האבן זיי געזען, וויאזוי ער נעמט אראפ די תרומות און מעשרות, אדער האבן זיי אליינס גענומען די תרומות פאר זיך און געגעסן, זאגט ער, ממילא דאס האבן זיי געגעסן. זאגט רשי ויסורו אליו עקמו את הדרך לצד ביתו, זיי האבן פארקרומט די וועג צו זיין הויז, ומצות אפה פסח היה, פסוק ד. טרם ישכבו איידער זיי האבן זיך געלייגט, ואנשי העיר און די שטאט מענטשן, אנשי סדום, מענטשן פון סדום נסבו האבן ארומגערינגלט על הבית אויפן הויז מנער פון יונג ועד זקן ביז אלט כל העם די גאנצע פאלק מקצה פון איין עק ביזן צווייטן זאגט רש"י טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדום לכאורה איז דאך עס א דאפלטע לשון די שטאט מענטשן די סדום מענטשן נאר כך נדרש בבראשית רבה טרם ישכבו ואנשי העיר דאס איז איין זאך אז די מענטשן פון די שטאט היו בפיהם של מלאכים זיי האבן גערעדט פון די שטאט מענטשן שהיו שואלים ללוט מה טיבם ומעשיהם וואס גייט פאר מיט די מענטשן דא וויאזוי פירן זיי זיך והוא אומר להם רובם רשעים ער האט נאכנישט געוואוסט וואס זייער ציל איז, ממילא האט ער זיי אויסגעזאגט דעם אמת אז רוב פון זיי זענען רשעים, און עודם מדברים בהם אז זיי האלטן אינמיטן רעדן פון די שטאט מענטשן, ואנשי סדום נסבו על הבית, פשוטו של מקרא, ואנשי העיר, וואס זיי זענען אנשי סדום, וואס דאס מיינט, אנשי רשע, שלעכטע מענטשן, נסבו על הבית, זיי האבן ארומגערינגלט דעם הויז, על שהיו רשעים נקראים אנשי סדום, ווייל זיי זענען געווען רשעים רופט מען זיי אנשי סדום, כמו שאמר הכתוב ואנשי סדום רעים וחטאים, ס'איז געווען אזא באקאנטע טיטל אויף שלעכטע מענטשן אז זיי זענען אנשי סדום, כל העם מקצה. קען עס נישט מיינען נאר פון איין עק שטאט, פארוואס נאר פון יענע עק זאל מען קומען צו לויט'ס הויז, נאר ס'מיינט מקצה העיר עד הקצה פון איין עק שטאט ביז'ן אנדערן, ס'קען דאך אבער נישט זיין אז טאקע ממש אלע טויזנטער מענטשן פון די שטאט האבן ארומגענומען דעם איין הייזקע פון לויט, נאר ס'מיינט צו זאגן שאין אחד מוחה בידם, ס'נישט געווען אפילו איינער וואס האט מוחה געווען און זיי געשטערט פון דאס טון, שאפילו צדיק אחד אין בהם, דאס האט געוויזן פאר די מלאכים אז ס'נישט דא אפילו איין ערליכע מענטש אין די אלע שטעט וואס אין דעם זכות זאלן זיי געראטעוועט ווערן. פסוק ה', ויקראו אל לוט, די מענטשן וואס האבן ארומגערינגלט דעם הויז האבן גערופן צו לוט ויאמרו לו, זיי האבן אים געזאגט, איה האנשים ווי זענען די מענטשן אשר באו אליך הלילה וואס זענען געקומען צו דיר די נאכט, פון ווי האבן זיי געוואוסט אז ס'איז געקומען מענטשן, שטייט אין מדרש אז עירית די פרוי פון לוט איז ארום געגאנגען צו אלע שכינות צו בארגן זאלץ ווייל זי האט געסט, זי האט נישט געוואלט זיי געבן צו עסן, זי האט געוואלט אנהאלטן די מנהגים פון סדום, זי איז געווען א סדומ'ער, ממילא איז זי געגאנגען מפרסם זיין אז ס'איז דא געסט, הוציאם אלינו ציט זיי ארויס צו אונז ונדעה אותם. טייטשן די מפרשים, אונז וועלן מיר זיך באקענען מיט זיי זעהן צו זיי זענען גנבים, צו זיי זענען אפשר שפיאנען, אדער ווי רשי זאגט ונדעה אותם במשכב זכר, כמו אשר לא ידעו איש וואס שטייט שפעטער אין די פסוקים, וואס דאס מיינט וואוינען מיט א מאן די זעלבע זאך דא ונדעה אותם. פסוק ו', ויצא אליהם לויט הפתחה, לויט איז ארויסגעגאנגען צו די מענטשן ביים עפענונג פונעם טיר, והדלת, און די טיר אליין סגר האט ער פארשלאסן אחריו אונטער זיך, פסוק ז', ויאמר און ער האט געזאגט, אל נא אחי תרעו, כ'בעט ענק, מיינע ברידערס, טוטס נישט שלעכטס טון מיט די געסט מיינע. פסוק ח', אויב עטס ווילטס באפרידיגען ענקערע תאוות, הנה נא לי שתי בנות, איך האב דא ביי מיר צוויי טעכטער, אשר לא ידעו איש, וואס זיי האבן נאכנישט געוואוינט מיט קיין מאן, אוציאה נא אתהן אליכם, איך וועל זיי יעצט ארויסציען צו ענק, ועשו להן און טוט צו זיי כטוב בעיניכם אזוי ווי עס איז געפעלט גוט אין ענקערע אויגן, רק לאנשים האל, צו די מענטשן אל תעשו דבר זאלט איר נישט טון קיין זאך, כי על כן באו בצל קורתי, טוטס דאס פאר מיר, ווייל זיי זענען געקומען אין די שאטן פון מיין באלקן, איך האב זיי אריינגענומען צו מיר אין שטוב, איז פאר מיין כבוד וועגן זאלט איר זיי צורו לאזן, זאגט רשי האל כמו האלה,

זיי האבן זיך געשטארקט און געבעטן פון דעם מענטש לויט זייער אז ער זאל זיך אוועקרוקן פונעם טיר, אדער אז ער זאל ארויסגעבן דעם מענטשן די געסט, ויגשו, און זיי האבן זיך דערנענטערט לשבור הדלת צו צוברעכן דעם טיר. ס'שטייט דא באיש בלויט, זאגט די מלבים, אז דאס מיינט צו זאגן אז הגם זיי האבן אים אויפגענומען יענעם טאג אלס א שופט, דאך האבן זיי זיך נישט געפירט מיט אים מער ווי מיט א פשוט'ן מענטש, באיש. זאגט רשי ויאמרו גש הלאה, גש מיינט דערנענטער דיך, און הלאה מיינט דערווייטער דיך, וויאזוי שטימט דאס? קרב להלאה, דערנענטער דיך אויף אוועק, כלומר, התקרב לצדדין, דערנענטער דיך צו איינער פון דיינע אנדערע זייטן, והתרחק ממנו און דערווייטער דיך פון אונז. וכן כל הלאה שבמקרא לשון רחוק, כמו זרה הלאה, די קטורת וואס די עדת קורח האט געברענגט, זאגט דער אייבערשטער פאר משה רבינו, ווארף עס אוועק, הנה החצי ממך והלאה, האט יונתן געזאגט, ווען ער האט געמאכט א סימן פאר דוד המלך צו אנטלויפן, איז גש הלאה וואס עס שטייט דא אין פסוק מיינט המשך להלן, צי דיך אויף אוועק, בלשון לעז, טריטידנו"ש, ודבר נזיפה הוא, ס'איז א שרייענג, לומר צו זאגן אויף אים, אין אנו חוששין לך, זיי האבן אים פארשריגן מיט די ווערטער, אונז מאכן מיר זיך נישט וויסנדיג פון דיר, דו האסט טאקע געזאגט אז דו ווילסט אונז געבן דיינע טעכטער, אבער ס'גייט אונז נישט אן וואס דו האסט צו זאגן, אונז דארף מען נאר די מענטשן וואס שטייען איין ביי דיר. אנדערע ראשונים זאגן יא אז גש הלאה איז צוויי באזונדערע זאכן. אויף דאס וואס דו האסט געזאגט אז דו ווילסט געבן דיינע טעכטער גש, דערנענטער דיך אהער און מ'עט שוין איבערשמועסן די פונקטליכע איינצלהייטן דערפון. און אויף דאס וואס דו זאגסט אז אונז זאל מיר גארנישט טון פאר די געסט הלאה, אויף דעם קענסטו אוועקגיין, און די פסוק זאגט טאקע צוויי מאל ויאמרו. ויאמרו גש הלאה, אויף איין חלק, פון איבערגעבן די טעכטער, האבן זיי געזאגט, אויף דעם קען מען פארהאנדלן שפעטער, יעצט איז נישטא קיין צייט, מ'עט עס איבערשמועסן, אבער אויף די אנדערע זאך וואס דו האסט געזאגט, אז אונז זאל מיר אפלאזן דיינע געסט, האחד בא לגור וישפוט שפוט. זאגט רש"י, ודומה לו, ענדליך צו דעם טרעפט מען א פסוק, קרב אליך, דערנענטער דיך צו דיר אליין, אל תגש בי, עס מיינט אויך, גיי אוועק פון מיר, וכן גשה לי ואשבה, המשך לצדדים בעבורי ואשב אצלך, מ'עט זיין געענגט אין פלאץ וועט איינער זאגן פארן צווייטן, ברענג דיך אביסל ארויפצו צו דיר, און איך זאל אויך האבן פלאץ צו זיצן, האבן זיי אים געזאגט. אתה מליץ על האורחים דו רעדסט גוט אויף די געסט, איך מלאך לבך ווי האָט דיר דיין האַרץ ערלויבט דאָס צו טאָן, דאָס איז דאָך אַקעגן אונדזערע געזעצן, איז על שאמר להם על הבנות, אויף דעם וואָס ער האָט געזאָגט אַז ער גייט זיי אַרויסגעבן די טעכטער, אמרו לו גש הלאה, לשון נחת, דאָס איז נאָך נישט אַזאַ שטאַרקע געשריי אַזוי ווי שפּעטער האחד בא לגור, ווייל אויף דעם האָבן זיי נישט אַזוי שטאַרק אַוועקגעמאַכט אים, אָבער ועל שהיה מליץ על האורחים. אויף די חלק וואס ער האט גוט גערעדט אויף די געסט, אמרו האבן זיי געזאגט האחד בא לגור, האחד מיינט אז ער איז א איינצעלער מענטש, און לגור מיינט אז ער קומט פון די פרעמד זיך באזעצן דא ווי א גאסט, אדם נוכרי יחידי אתה בינינו שבאת לגור, וישפוט שפוט, ונעשית מוכיח אותנו, מילא, מען האט דיך אויפגענומען אלס א שופט, אבער דאס מיינט דאך נאר אז דו זאלסט משפט'ן לויט אונזערע געזעצן, און נישט קומען מיט אנדערע געזעצן, און אונז מוסר זאגן גאר אז אונז טוהן מיר נישט גוט, הדלת זאגט רש"י היא הסובבת לנעול ולפתוח, דאס איז די טיר וואס דרייט זיך, צוצושפארן און עפענען, פסוק י', וישלחו האנשים את ידם, די מענטשן דאס מיינט די מלאכים, האבן אויסגעשטרעקט זייערע הענט, ויביאו את לוט אליהם הביתה און זיי האבן אריינגעברענגט לוט צו זיי אין הויז אריין, ואת הדלת סגרו, און דעם טיר האבן זיי פארשלאסן. פסוק י"א ואת האנשים און די מענטשן אשר פתח הבית וואס זענען געשטאנען אינדערויסן ביים טיר פונעם הויז הכו, האבן די מלאכים באשלאגן בסנורים, מיט א געוויסע סארט בלינדקייט וואס דער מענטש זעט, אבער ער זעט נישט קלאר, און ס'דאכט זיך אים אז די טיר איז דא, ווען ער גייט אהין זעהט ער אז ס'איז בכלל נישט דארט ס'איז ערגעץ אנדערש, אדער ווי ס'שטייט אין פרדס יוסף בשם ישועות מלכו אז דאס מיינט אז זיי האבן געזעהן יעדע זאך דאפלט אדער מערערע מאל, צענפאכיג, און ווען זיי זענען געגאנגען צו איין טיר וואס זיי האבן געמיינט אז דארט איז די טיר האבן זיי געזעהן ס'איז א פאלשע טיר, זיי האבן נאר געזעהן דאפלט, און ווען זיי זענען געגאנגען צום אנדערן טיר האבן זיי געזעהן דאס אויך נאר א פאלשע. מקטן ועד גדול, פון קליין ביז גרויס זענען אלע געשלאגן געווארן מיט דעם וילאו, און זיי זענען פארמאטערט געווארן למצוא הפתח צו טרעפן דעם עפענונג פונעם הויז, זאגט רש"י, פתח הוא החלל שבו נכנסים ויוצאין דאס איז די הוילקייט פונעם טיר וואס דורך דעם גייט מען אריין און ארויס צום הויז, בסנורים מכת עיוורון, א מכה פון בלינדקייט, מקטן ועד גדול, הקטנים התחילו בעבירה תחילה, די קטנים די קליינע האבן אנגעהויבן די עבירה ערשט שנאמר מנער ועד זקן האבן ארום גענומען דאס הויז, לפיכך התחילה הפורענות מהם האט זיך אנגעהויבן די שטראף אויכעט ביי זיי. זאגט די ספורנו אפילו זיי האבן שוין געזעהן אז זיי זענען באשלאגן געווארן מיט די בלינדקייט, איז אפילו על פתחו של גיהנום טוען רשעים נישט קיין תשובה, ממילא האבן זיי ווייטער געזוכט און געזוכט דעם עפענונג, ביז זיי זענען פארמאטערט געווארן און זיי האבן נישט געקענט דאס טרעפן און זענען אוועק געגאנגען. פסוק י ב, ויאמרו האנשים אל לוט, די מענטשן די מלאכים האבן געזאגט פאר לוט, עוד מי לך פה, נאך וועמען האסטו דא, חתן, א איידעם, ובניך, ובנותיך, ווי רש י טייטשט אז דאס גייט ארויף אויף זין און טעכטער פון דעם איידעם, אדער ווייל זיי האבן געוואוסט אז לוט האט נישט קיין זין, אדער ווייל ווען ס'מיינט ווען זיינע זין וואלט עס געדארפט געשטעלט ווערן פאר דעם איידעם, וכל אשר לך בעיר, יעדע מענטש וואס דו האסט דא א קרוב אין שטאט, הוצא מן המקום. פיר אים ארויס פון דעם פלאץ. זאגט רש י, עוד מי לך פה פשוטו של מקרא, האבן זיי געמיינט צו זאגן, מי יש לך עוד בעיר הזאת, וועם האסטו נאך אין דעם שטאט חוץ מאשתך ובנותיך שבבית אויסער דיין פרוי און די צוויי טעכטער וואס דו האסט אין שטוב, חתן ובניך ובנותיך, אם יש לך חתן אויב דו האסט א איידעם או בנים ובנות, הוציאם מן המקום. ובניך מיינט אבער בני בנותיך הנשואות, די קינדער, זין און טעכטער, פון דיינע פארהייראטע טעכטער. דער רמבן זאגט אז ס'קען זיין אז לוט האט יא געהאט חתונה געהאטע זין, איי ס'שטייט שפעטער אין פסוק י ד אז ער איז ארויסגעגאנגען רעדן צו זיינע איידעמער און צו זיינע חתנים, ווייל די זין האט ער געמיינט וועט ער האבן א גרינג פעלד, נאר די איידעמער דארף מען משכנע זיין. און למעשה האט זיך פארצויגן די טענה'ריי מיט די איידעמער, זיי האבן אים אויסגעלאכט און ס'איז שוין געווארן שפעט און די מלאכים האבן אים שוין נישט ערלויבט צו נעמען, נאר זיין פרוי און די צוויי טעכטער וואס זענען געווען אין שטוב גרייט. ומדרש אגדה עוד, א מדרש אגדה זאגט פשט אויף דעם עוד מי לך פה, אז דאס דארף מען ליינען מי לך פה מאחר שעושין נבלה כזאת, נאכדעם וואס דו זעסט אז די מענטשן פון סדום האבן געוואלט טון אזא נבלה מיט די מלאכים, מי לך פתחון פה ללמד סניגוריא עליהם, דו האסט נאך א עפענונג פון א מויל צו רעדן גוטס אויף זיי, שכל הלילה היה מליץ עליהם טובות, א גאנצע נאכט האט ער גערעדט גוטס אויף זיי. אנהייב האט ער טאקע געזאגט פאר די מלאכים אז רוב פון די מענטשן דארט זענען רשעים, אבער ווי נאר ער האט געהערט פון זיי וואס זייער ציל איז דאס זיי ווילן איבערדרייען דעם שטאט, האט ער זיך מיישב געווען אז ס'לוינט זיך נישט צו בארעדן די מענטשן פון די שטאט, האט ער אנגעהויבן רעדן גוטס אויף זיי, אז אפילו זיי זענען רשעים, אבער מ'דארף זיי נאכנישט אומברענגען פאר דעם, קרי ביה מי לך פה, לויט דעם דארף מען לערנען פשט אין דעם פסוק, מי לך פה, צו האסטו נאך א עפענונג פון א מויל. פסוק י ג. כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, האבן די מלאכים געזאגט צו לוט, ווייל מיר פארדארבן דעם פלאץ, כי גדלה צעקתם את פני ה', דער געשריי איז זייער גרויס געווען און עס איז געגאנגען צום אייבערשטן, וישלחנו ה' לשחתה, האט דער אייבערשטער האט אונז געשיקט איר צו פארדארבן. פסוק י ד, ויצא לוט, לוט איז ארויסגעגאנגען וידבר און ער האט גערעדט אל חתניו צו זיינע איידעמער, לוקחי בנותיו, אנדערע איידעמער וואס האבן נאר מקדש געווען זיינע טעכטער, זיי זענען געוועזן חתן כלה, זיי האבן גענומען די טעכטער אבער ס'איז נאכנישט געווען אינגאנצן פארהייראט, ויאמר און ער האט געזאגט צו זיי, קומו, הייבטס ענק אויף צאו גייטס ארויס מן המקום הזה פון דעם פלאץ, כי משחית השם את העיר ווייל דער אייבערשטער פארדארבט דעם שטאט. ויהי און ער איז געווען כמצחק, אזוי ווי א שפעטער, בעיני חתניו אין די אויגן פון זיינע איידעמער, זיי האבן געמיינט אז ער מאכט ליצנות פון זיי, זאגט די פנים יפות, ווען די מלאכים האבן אים געזאגט ארויסצונעמען זיינע קרובים, האבן זיי געזאגט הוצא מן המקום, ווייל זיינע אלע קרובים זענען דאך אויך געווען אריינגערעכנט אין דעם מקטן ועד גדול וואס זענען געשלאגן געווארן מיט סנוורים. וואלטן זיי נישט געקענט אליין טרעפן דעם וועג ארויס, האט זיי לוט געדארפט אונטערפירן, הוצא מן המקום. דא איז ער געגאנגען און גערעדט צו זיי, קומו צאו מן המקום, גייטס אליין ארויס. האבן זיי געלאכט, דו טרייבסט שפאס פון אונז? אונז קען מען נישט זען גראד, וויאזוי קען מען אונז אליין ארויסגיין? זאגט רש י, חתניו, שתי בנות נשואות היו לו בעיר, ער האט געהאט אינעם שטאט צוויי חתונה געהאטע טעכטער, פון ווי ווייסט מען אז דאס איז צוויי? זאגט די טורי זהב, ווייל לוקחי בנותיו איז דאך זיכער געווען צוויי, ווי רשי זאגט, לוקחי בנותיו שאותן שבבית ארוסות להם, די צוויי טעכטער וואס ער האט געהאט אין שטוב, ווי ס'שטייט אין פסוק ארויסגעשריבן ווייטער ושתי בנותיך, זיי זענען געוועזן כלות צו די צוויי לוקחי בנותיו. עס שטייט נישט דא אין פסוק חתניו ולוקחי בנותיו, נאר חתניו לוקחי בנותיו שטעלט מען צו איינס צום צווייטן, פונקט ווי לוקחי בנותיו זענען געווען צוויי, די זעלבע זאך די חתניו. פסוק טו, וכמו השחר עלה, ס'איז געווען אין די צייט פון די עלות השחר, ויאיצו המלאכים בלוט לאמור, האבן די מלאכים געדרוקט אויף לוט, אזוי צו זאגן, קום, הייב דיך אויף, קח את אשתך און נעם דיין פרוי ואת שתי בנותיך הנמצאות און דיינע צוויי טעכטער וואס זיי געפינען זיך דא אין שטוב, פן תספה בעון העיר, טאמער דו וועסט זיך נאך אויפהאלטן דא, קען זיין אז דו וועסט אויכעט פארלענדעט ווערן צוליב די זינד פון דעם שטאט. זאגט רשי ויאיצו, כתרגומו, ודחיקו, מהרוהו, מ'האט אים צוגעאיילט,

לוט האט זיך פארזוימט, ער האט דאך געהאט א פלאן צו ראטעווען זיין געלט, ויחזיקו האנשים בידו, די מענטשן די מלאכים האבן אנגעכאפט זיין האנט און זיך געשטארקט, וביד אשתו, און אין די האנט פון זיין פרוי, וביד שתי בנותיו אין די האנט פון זיינע צוויי טעכטער בחמלת השם עליו, נישט אין זיין אייגענע זכות נאר ווייל דער אייבערשטער האט זיך דערבארעמט אויף אים, נאך א פשט זאגט דער רמב ן, ווילאנג ס'איז נאך דא די חמלה פונעם אייבערשטן אויף אים, טאמער וועט זיך אויפהאלטן דארט נאך אביסל, וועט די כעס פונעם אייבערשטן גיין אויף אים אויכעט, ויוציאוהו זיי האבן אים ארויסגעצויגן, ויניחוהו זיי האבן אים אראפגעלייגט מחוץ לעיר, אינדערויסן פונעם שטאט, זאגט רשי ויתמהמה כדי להציל את ממונו כדי צו ראטעווען זיין געלט, ס'קען נישט מיינען כדי צו ראטעווען זיינע משפחה מענטשן, זיי האבן אים אויסגעלאכט און נישט געהאלטן ביים קומען. אויך, וואס האט ער פון זיך פארזוימען אין שטוב? ער וואלט ווען געדארפט גיין צו זיי רעדן נאכאמאל. ויחזיקו, אחד מהם היה שליח להצילו. ס'שטייט טאקע דא א לשון רבים ויחזיקו, אבער באמת איז נאר איינער פון זיי געווען געשיקט אים צו ראטעווען, וחבירו להפוך סדום, דער אנדערער מלאך איז געשיקט געווארן איבערצודרייען סדום. און לכך נאמר, פאר דעם שטייט ווייטער ויאמר המלט, נאר איינער האט געזאגט ער זאל זיך ראטעווען ולא נאמר ויאמרו. איי פארוואס שטייט דא ויחזיקו א לשון רבים? זאגט דער אור החיים הקדוש, און אנדערע, אז דער מלאך גבריאל האט אויך צוגעהאלפן ארויסצושטופן לוט, ווייל דאס האט אים געשטערט פון טון זיין שליחות, ער האט נישט געמעגט איבערדרייען סדום ווי לאנג לוט געפינט זיך דארטן, ממילא איז עס געווען אויך א חלק פון זיין שליחות צו זען דערצו אז לוט זאל ארויסגיין פונעם שטאט, פסוק י ז, ויהי און ס'איז געווען כהוציאם אותם החוצה, ווען זיי האבן זיי ארויסגעצויגן אינדערויסן ויאמר, האט דער מלאך רפאל געזאגט פאר לוט, המלט על נפשך, ראטעווע דיך דיין זעל, אל תביט אחריך, קוק נישט צוריק אונטער דיר, ואל תעמוד און שטעל דיך נישט אפ בכל הכיכר אין דעם גאנצן פלוין, ההרה המלט, לויף צו דעם באקאנטן בארג און ראטעווע דיך דארטן ביי אברהם, פן תספה, טאמער דו וועסט, פארלענדעט ווערן. זאגט רשי, המלט על נפשך, דייך עס איז דיר גענוג להציל נפשות, צו ראטעווען די פאר נפשות דיינע אל תחוס על הממון, שוין נישט דאס געלט, אל תביט אחריך, אתה הרשעת עמהם, דו האסט אויך שלעכט געטון צוזאמען מיט די מענטשן פון סדום, בזכות אברהם אתה ניצול דו ווערסט נאר געראטעוועט אין זכות פון אברהם, אינך כדאי ביסט נישט ווערט לראות צו זעהן בפורענותם אין זייער שטראף ואתה ניצול און דו אליינס ווערסט געראטעוועט. אין די ראשונים איז דא נאך פירושים אויף אל תביט אחריך. אין פרקי דרבי אליעזר שטייט אז די שכינה איז אליינס אראפגעקומען מיט א פלאם פייער ביים איבערדרייען סדום ועמורה ממילא טאר מען נישט צוריקקוקן, מען טאר נישט זעהן די שכינה. אנדערע זאגן אל תביט אחריך ווייל ווען מען דרייט זיך אויס צו קוקן קען מען נישט גיין גענוג שנעל, מען האט אים געהייסן קוקן נאר פאראויס אזוי וועט ער קענען שנעלער און שנעלער אנטלויפן פון דארט. דער רמב ן זאגט אז ווען מען קוקט אויף א לופט וואס ווערט געשעדיגט, פון גפרית ואש קען זיך עס איבערכאפן אויפן מענטש, ברענגט א ראיה פון א מצורע וואס ער דארף זיצן איינזאם אליין, מען טאר זיך נישט דרייען לעבן אים ווייל מען קען עס איבערכאפן, און אזוי איז טאקע געווען שפעטער ווי עס שטייט אין די פסוקים אז לוט'ס ווייב האט נישט אויסגעפאלגט און זי האט יא געקוקט זי איז געווארן טאקע א שטיק זאלץ, זאגט רשי בכל הכיכר, כיכר הירדן, די פלוין פונעם ירדן, וואס דארטן זענען געווען באזירט די שטעט פון סדום ועמורה אדמה וצבוים. ההרה המלט זאגט רשי אצל אברהם ברח, אנטלויף צו אברהם שהוא יושב בהר וואס ער זיצט ביים בארג שנאמר ויעתק משם ההרה, אנהייב פרשת לך ווען ער איז אנגעקומען קיין ארץ כנען,

אויף די געטשקעס, דאס איז א ליצנותא דעבודה זרה, להשמיט משא הרעי שבנקביהם, אז זיי האבן נישט געקענט ארויסגעבן דעם לאסט פון די אפפאל וואס איז געוועזן ביי זייערע לעכער. פסוק י ח, ויאמר לוט אליהם, לויט ווי רש י לערנט, האט לוט גערעדט צו זיי, צו די מלאכים, אל נא, ס'זאל נישט זיין אזוי ווי איר זאגט אז איך מוז אנקומען ביזן בארג וואו אברהם וואוינט, און ער האט זיך געוואנדן צום אייבערשטן ער האט געזאגט השם, און די המשך דערפון איז אין פסוק י ט. אנדערע לערנען אז די אדוני איז א לשון חול. ער האט א גאנצן צייט גערעדט צו די מלאכים, הגם ס'שטייט אין פסוק י ט, הנה נא מצא עבדך זאגט דער אבן עזרא אז ער האט זיך געוואנדן צו דעם איין מלאך, זאגט רש י, אל נא השם, רבותינו אמרו ששם זה קודש, דאס איז א הייליגע נאמען פונעם אייבערשטן שנאמר בו, ס'שטייט דאך ווייטער אז ער האט געזאגט להחיות את נפשי, אז דער אייבערשטער האט אים געגעבן דאס לעבן, זעט מען דאך אז ער האט גערעדט צום אייבערשטן, מי שיש בידו להמית ולהחיות, ער האט נישט גערעדט צו א מלאך, ותרגומו, די תרגום זאגט, בבעו כען השם. אז ער האט מתפלל געווען יעצט צום אייבערשטן, אל נא מיינט ער צו זאגן אל תאמרו אלי זאגטס מיר נישט להמלט ההרה, זיך צו ראטעווען צום בארג, נא איז א לשון בקשה, פסוק י ט, לויט ווי רשי לערנט האט ער זיך געוואנדן צום אייבערשטן, הנה נא, מצא עבדך חן בעיניך, דיין קנעכט האט געפונען לייטזעליגקייט אין דיינע אויגן, ותגדל חסדך, דו האסט גרויס געמאכט דיין גענאדע אשר עשית עמדי וואס דו האסט געטון מיט מיר, להחיות את נפשי צו מאכן לעבן מיין זעל, ואנכי לא אוכל להמלט ההרה, איך קען נישט געראטעוועט ווערן צום בארג, איך קען מיך נישט ארויסגליטשן ביזן בארג אנקומען, ווייל כ'האב מורא פן תדבקני הרעה, די שלעכטס, די גופרית ומלח, וואס מ'וועט יעצט איבערדרייען סדום וועט מיך באהעפטן אונטערוועגן, ווי די ראשונים לערנען אז עס איז געקומען די גרויסע וואלקן פון שטויב וואס האט זיך געמאכט פון הפיכת סדום, און ס'איז נאכגעגאנגען לוט, אזוי שטייט אין זוהר הקדוש אז ס'האט אים באגלייט די גאנצע וועג, האט ער מורא געהאט אז ס'איז צו א ווייטע מהלך און ער וועט נישט קענען א גאנצן צייט גיין נאר פאראויס און זיך נישט צוריקדרייען, ומתי וועל איך שטארבן מיט דעם וואס די גופרית ואש וועט מיך איבערנעמען. רשי לערנט אז עס גייט ארויף אז ער האט מורא געהאט פון אברהם'ס זכות אז אקעגן אברהם וועט ער גארנישט גערעכנט זיין און צוליב דעם וועט ער דארפן אומקומען, זאגט רשי, פן תדבקני הרעה כשהייתי אצל אנשי סדום ווען איך האב געוואוינט צווישן די מענטשן פון סדום, היה הקדוש ברוך הוא רואה מעשי, דער אייבערשטער האט געזען מיינע מעשים ומעשי בני העיר, די מעשים פון מיינע שטאט מענטשן, והייתי נראה צדיק וכדאי להנצל איך האב אויסגעזען קעגן זיי ווי א צדיק און איך בין געווען ווערד געראטעוועט צו ווערן, זאגט דער נחלת יעקב ער האט זיך איינגערעדט, אז ער איז געראטעוועט געווארן אין זיין אייגענעם זכות, דאס איז אויך נישט אמת געווען, ער איז געראטעוועט געווארן נאר אין זכות פון אברהם, וכשאבוא אצל צדיק האט ער מורא געהאט ווען איך וועל קומען צום צדיק אני כרשע ווער איך פאררעכנט ווי א רשע, וכן אמרה הצרפית לאליהו, די פרוי די צרפתית האט געזאגט פאר אליהו הנביא וואס ער איז געקומען איינשטיין ביי איר, באת אלי להזכיר את עווני, עד שלא באת אצלי ווילאנג דו ביסט נישט געקומען צו מיר, היה הקדוש ברוך הוא רואה מעשי ומעשי עמי ואני צדקת ביניהם, אקעגן זיי בין איך געווען אן ערליכע, ומשבאת אצלי פון ווען דו ביסט געקומען צו מיר, לפי מעשיך אני רשעה, לויט דיינע מעשים בין איך א שלעכטע, און זי האט געהאלטן אז פאר דעם איז איר קינד קראנק געווארן און אויסגעגאנגען, ווייל אליהו איז געווען ביי איר. און אקעגן אים ווערט זי נישט פאררעכנט פאר קיין צדקת.